וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמור, פריער איז געשטאנען הנה אנכי בא אליך בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו, איז דא איז האבן אונז דאס וואס ער האט דברי עמך, אזוי איז פשוט פשט, ס'שטייט נישט דא אז ער האט גערעדט צו די אידן, שטייט בדברי עמך, משה ידבר והאלהים יעננו בקול משה שמועסט מיט די אייבערשטן און די אייבערשטער ענטפערט אים מיט א גרויסן קול. ווי האבן די אידן בכלל געהערט פון די פון די דיברות, זיי האבן געהערט ווי ער רעדט צו משה, נאר ס'קען זיין, שטייט פריערדיגע פרק ענדיגט זיך וירד משה אל העם ויאמר אליהם, רוב מפרשים לערנען ויאמר אליהם גייט אויף וואס ס'שטייט פריער, דער אייבערשטער זאגט רד העד בעם האט ער זיי דאס געזאגט געווענליך אבער ויאמר מיינט גייט אויף וואס עס גייט שפעטער עס קען זיין אז ויאמר אליהם האט ער זיי דאס געזאגט וידבר אלהים דאס איז נאך א פשט וואס איך טראכט אמאל איז וואס וואס רעדט גא וואס רעדט גאט די דברים האלה וואס זענען די דברים האלה פעימאס דברים ס'הייסט עשרת הדברים אין אנדערע פלעצער און ס'גייט אזוי בערך קודם זאגט ער ווער ער איז איך בין השם אלקיך פון ווי קענסטו מיר אשר הוצאתיך מארץ מצרים און די עיקר זאך וואס קומט ארויס פון דעם, לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, מאך נישט נאך א געט, איך בין דיין גאט און נישט קיין צווייטער, נישט נאר אנדערע געטער, נישט מאך קיין פסל וכל תמונה, נישט קיין גאט אין די הימל, נישט קיין גאט אין די ערד, נישט קיין גאט אין די וואסער, דאס זענען די דריי פלעצער, באופן כללי די וועלט איז דא הערד, הימל ערד וואסער, און אמאל די גוים פלעגן מיינען אז ס'איז דא א גאט פון די הימל, א גאט פון די ערד, א גאט פון די וואסער, ניין, איך פארשטיי, איך בין איבעראל, זאלסט נישט דיך בוקן פאר קיינע פון די זאכן. פארוואס וועסט טראכטן? נו, וואס שטערט אים אז מען דינט נאך א גאט? ניין, איך בין הוי' אלקיך אל קנא, און איך האלט ביי מעניש זיין פוקד עון אבות על בנים ועושה חסד לאלפים איך האלט קאפ און איך האב מיט איך, דא זעט מען שוין אז ער האט א ברית, ער האט א דיעל מיט די מענטשן, איך בין פוקד עון אבות על בנים, און לאוהבי גיב איך פאר אלף לאלפים, פאר טויזנט דורות אדער פאר צוויי טויזנט דורות, און דאס אלץ ענדיגט זיך, אנגעהויבן אנכי, מען ענדיגט אויך כי אנכי, דאס איז דער עיקר, קען מען קען זאגן די עיקר זאך, אזוי ווי אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, פשטות מיינט דאס, דאס רעדט דער אייבערשטער אין זיין אייגענע וואויס, יא, אנכי, כי אנכי. יעצט הייבט זיך אן די רעסט פון די דיברות, דא רעדט שוין אין די טירד פערסאן, כאילו משה רעדט, ס'איז אויך וידבר אלהים, אבער מען רעדט שוין אין טירד פערסאן, לא תשא את שם ה' אלקיך לשווא, יא, כי לא ינקה ה', אזוי ווי שטייט פריער כי אל קנא, אויך כי לא ינקה, ווייל ער גייט זיך נישט לאזן, ער גייט מעניש זיין, ער גייט נישט מוותר זיין. האבן מיר נאך א זאך זכור את יום השבת לקדשו און עס גייט דא קומט שוין א גאנצע פרק שוין וואס מיינט זכור את יום השבת זעקס טעג זאלסט ארבעטן זיבן טעג שבת זאלסט נישט מאכן קיין מלאכה קיין נישט דו און דיינע קינדער פארוואס יעדע זאך קומט דא א פארוואס כמעט יעדע זאך ביז די לא תרצח אפשר דאס איז מובן מ'דארף מ'דארף נישט קיין פארוואס כי ששת ימים עשה השם ממילא על כן ברך השם את יום השבת. כבד את אביך ואת אמך פארוואס אדער וואס וועט זיין פון דעם אויכעט פריער איז געשטאנען רוב זאכן ביי שבת שטייט נישט די שכר ועונש אינטערעסאנט שטייט די טעם וויבאלד ששת ימים שטייט נישט קיין שכר ועונש אלע אנדערע די פיר דיברות דא וואס אונז לערנען שטייט כי כי אנכי אל קנא כי לא ינקה אויכעט למען יאריכון ימיך דא שטייט שוין א שכר פריער איז געשטאנען נאר א עונש נאר אזהרה דא איז שוין אזוי ווי א מצוות עשה פון דעם באקומט מען שכר יאריכון ימיך על האדמה עס מיינט פשוט וועסט נישט גיין אין גלות וועסט לעבן לאנג אסאך דורות און בלייבן אין ארץ ישראל. יעצט איז דא די צווייטע האלב פון די לוחות, דא שטייט נישט די טעם, איך מיין אז די פשט ווייל יעדער איינער פארשטייט און דארף נישט צו לא תרצח כי, לא תרצח מען הרג'ט נישט, רצח'ן נישט, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שקר, און לא תחמוד בית רעך און דא קומט שוין נאכאמאל א פירוט לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו, דאס מוטשעט זיך די מפרשים אין הלכה אויכעט וואס מיינט דאס לא תחמוד, איך מיין די פשוט'ע טייטש איז דאס אזוי ווי איבערגעזאגט נישט גנב'ען און נישט כאפן אין אנדערע אופנים קען זיין וואס ס'הייסט נישט ממש גניבה אבער די ווארט איז ס'גייט צוריק אזוי ווי לא תגנוב און לא תנאף און לא תחמוד בית רעך איז כנגד לא תגנוב תחמוד אשת רעך איז כנגד לא תנאף עבדו ואמתו קען אויכעט זיין לא תענה ס'הייסט אנדערע וועגן וויאזוי מ'גנב'עט א מענטש פארגליסט זיך דאס איז די גורם פון אסאך רעות שבין אדם לחבירו איז עד כאן עד כאן איז וואס האט די אייבישטער האט גערעדט. יעצט וכל העם רואים וואס זעען זיי? זיי זעען נישט די אייבערשטער, ס'שטייט נישט אפילו זיי הערן, זיי זעען די קולות די לפידים די קול השופר, ס'וואלט געדארפט שטיין זיי הערן די קול השופר, יא אונז פארשטייט מוטשעט זיך שוין יעדער איינער, זיי ציטערן, וירא העם וינועו דאס איז די עיקר תגובה וואס די אידן האבן געהאט זיי האבן געציטערט ויעמדו מרחוק זיי האבן מורא צו קומען נאנט און וואס זאגן זיי וואס איז דאס אין די גאנצע תורה זעט מען דאס וואס איז די פועל יוצא פון דעם דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלקים אונז ווילן נישט אונז ווילן נישט א גאנצע צייט לעבן אין די פחד פון די רעדן מיט גאט זאגן זיי משה דו ווייסט ווי אזוי דו רעד מיט אים אונז וויל נישט רעדן מיט אים וואס ענטפערט משה ניין ניין ניין פארוואס אל תיראו די אייבערשטער איז נישט געקומען דיך ענק צו דערשרעקן ענק צו הרג'נען ער איז געקומען למען נסות אתכם אנדערע ווערטער וואס ער האט געזאגט פריער למען ליראה העם בדברי עמך ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ס'איז געקומען למען נסות אתכם מיינט ענק צו דערהייבן ובעבור תהיה יראתו על פניכם ענק זאלן וויסן אז ס'איז נישט קיין ווערטל דו האסט טאקע גערעדט מיט אים ענק ווייסן ווי שרעקדיג ער איז און אזוי וועסטו קיינמאל נישט זינדיגן דאס איז די פשוט'ע פשט. וכך הוה ויעמוד העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל און משה רעדט מיט גאט און ער גייט זאגן פאר די אידן זיי רעדן נישט דירעקט נאכדעם וואס זאגט די אייבערשטער פאר משה ער זאגט אזוי אתם ראיתם כי מן השמים מאכטס נישט קיין אלהי כסף מאכטס א מזבח אדמה ובכל מקום אשר אזכיר את שמי אויב איר מאכט מזבח אבנים מאכטס נישט קיין א חרב און גיי נישט במעלות על מזבחי זייער אינטערעסאנט וואס איז דאס איז די מסקנא אויף דעם האבן זיי געפרעגט גיי רעד מיט משה די אייבערשטער און דאס האט ער געזאגט דאס דארף מען טראכטן וואס גייט דא פאר.